און ס'איז א מורא'דיגע מורא'דיגע התחזקות פאר אלע בחורים, פלוצלינג ווערט מען א חתן, ער האט אויכעט געמיינט וואס וועט זיין, וואס וועט זיין, וואס וועט זיין, וועל איך א חתן ווערן, אלע וועט עטץ חתנים ווערן, בחורים, אלע וועט עטץ חתנים ווערן, ווארטן, בעטן, און פאלגן די אלע עצות פון די הייליגע רבי, לערנען און דאווענען. ביז מען איז זוכה אז מען טרעפט די ריכטיגע זיווג, אין די וואכעדיגע סדרה וואס מען לערנט שמות וארא בא בשלח, דאס איז ממש התחזקות פאר בחורים, מען איז געווען אין מצרים, האט מען געארבעט זייער שווער, און די אייבערשטער האט געהאלפן, די אייבערשטער האט ארויסגענומען די אידן פון מצרים, די אייבערשטער האט געשפאלטן די ים, יעדער בחור פאר זיך אין זיין אייגענע מצרים מ'וועט איין טאג זוכה זיין ארויסצוגיין פון זיין מצרים און טרעפן זיין שידוך דארף נאר זעהן צו זיין שטארק און זיין פרייליך מוישי און נישט נישט ווערן צופאלן און נישט האבן קשיות אויף די אייבישטער.

וואס דו ווייסט איך פארשטיי נישט, די אייבערשטער וויל אזוי, איז אזוי גוט, וואס זאל איך טון ביזדערווייל, איך וועל שרייען נאכאמאל צום אייבערשטן און בעטן נאכאמאל די אייבערשטער, יעצט אנהייבן דאנקען, דאנקען און דאנקען און דאנקען און דאנקען דעם אייבערשטן האט די אייבערשטער געהאלפן, האסט געטראפן א שידוך, ביז יעצט וואס האסטו געטון? וואס האסטו געטון ביז יעצט? געדאנקט די אייבערשטער ביסט א בחור? ווייל ס'דא היינט אין ברסלב אליינס, מ'פארדרייט א קאפ, פארשטייסט? א מענטש האט א צרה זאל ער יעדן טאג דאנקען דעם אייבערשטן אויף די צרה? א מענטש האט א צרה דארף ער שרייען צום אייבערשטן, הערסט מוישי. א מענטש האט א צרה וואס דארף מען טון? שרייען צום אייבערשטן, בעטן די אייבערשטער, לאמיר לערנען חומש, וואס האבן די אידן געטון אין מצרים? מען האט געדאנקט די אייבערשטער אז מען איז אין מצרים, ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה, מען האט געשריגן צו די אייבערשטער, רבונו של עולם עס איז ביטער, עס איז שווער, אבער קשיות טאר מען נישט האבן, קשיות טאר מען נישט האבן. חז"ל זאגן חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה, א מענטש איז דארף דאנקען דעם אייבערשטן אויף די שלעכט אזוי ווי ער דאנקט דעם אייבערשטן אויף גוטס, דאס טייטש די אייבערשטער מיין בלייבט מיין אייבערשטער צו ער געבט מיר שלעכט צו ער געבט מיר גוטס, די אייבערשטער ווערט נישט אויס אייבערשטער. אז ס'גייט מיר נישט גוט. וואס טייטש חייב אדם לברך על הרעה, ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם איך דאנק דיך אייבערשטער, דו ביסט מלך העולם די קעניג פון די וועלט דיין האמת, דו ווייסט וואס איז גוט, אבער כ'האב א צרה בעט איך און איך וויין און איך שריי, די אייבערשטער געהאלפן ביסט א חתן געווארן יעצט, שכוח אייבערשטער, דו האסט געמאכט אזא.

די אייבערשטער האט געמאכט נאך א סיבה, און די סיבה האט געברענגט די סיבה, און די סיבה האט געברענגט די סיבה, און דאס האט געברענגט דאס, און ביז מ'געט א קוק צוריק, wow, א שיינע, ס'איז ארויסגעקומען א שיינע מעשה פון די גאנצע מעשה. ווען דו וואלסט נישט געהאט דיין צרה יארן צוריק, וואלסטו נישט אנגעקומען צו די נעקסטע סטעפ אין לעבן, וואלסטו נישט געהאט דעם נעקסטן סטעפ, אזוי, פשי, אז ס'איז אנגעקומען אזא שיינע מעשה, יעצט זעה איך ווי דער אייבערשטער האט געדרייט אין די גאנצע וועלט אבי איך זאל אנקומען צו ווי איך זאל אנקומען, בעל שם הקדוש האט געזאגט די אייבערשטער מאכט אמאל א מלחמה זאל אויסברעכן צווישן צוויי לענדער אבי עס זאל געשען א שידוך, דער אייבערשטער דרייט א וועלט אז איך זאל אנקומען צו מיין צו מיין זיווג, צו מיין פרנסה, צו מיינע קינדער, צו מיין זאך, צו מיין אמונה, צו מיין שכל וואס איך האב, אבער ווען א מענטש האט א צרה דארף ער בעטן דעם אייבערשטן, שרייען צום אייבערשטן. די אייבערשטער העלפן פון די שמחה זאלן קומען נאך שמחות בחורים, וועסטו קוקן וועסטו רעדן מיט ארי וועסט אים פרעגן וויאזוי דיין שידוך איז צוגעגאנגען, ס'איז געגאנגען אזוי אבער ער איז געווארן א חתן, האסטו געמיינט שוין יארן צוריק אז דו וועסט שוין שוין זיין חתונה געהאט ניין? יארן צוריק די ערשטע בחור וואס הייסט כ'בין די בעסטע בחור פון מיין ישיבה כ'בין די בעסטע בחור פון די כיתה, ביסטו געדרייט און געדרייט און געדרייט און געדרייט ביז מ'איז אנגעקומען צו דעם ריכטיגן זיווג.

און ער האט נישט קיין לאנגע שטריק אראפצולאזן א אמפער ארויסצושעפן וואסער, נעמט ער א פאדעם, בינדט עס צו צו א שיכן בענדל, און די שיכן בענדל בינדט ער צו צו א קליינעם גארטל, און דעם גארטל בינדט ער צו צו א צווייטע זאך, ביז ס'איז אים געלונגען ארויפצושלעפן וואסער. און וויאזוי קענסטו ארויפשלעפן וואסער? די ערשטע פאדעם וואס דו האסט אנגעפאנגען. איש מצרי הצילנו, די גאנצע פרשה וואס ער האט געהאט יארן צוריק אין מצרים, ער האט געמיינט אז ס'איז א שלעכטע זאך פאר אים, דאס האט אים געברענגט צו טרעפן זיין שידוך. דער אייבערשטער דרייט ארום די וועלט, ער דרייט און דרייט און דרייט און דרייט און א מענטש כאפט נישט וואס וויל מען פון מיר דא? מען טראגט מיך דא און נאכדעם גיי איך אין די ישיבה און נאכדעם גיי איך אין די פלאץ, נאכדעם ארבעט איך דא און נאכדעם. און מיין שידוך איז אנגעקומען. אזוי פירט דער אייבערשטער די וועלט. און ס'איז א מורא'דיגע חיזוק פאר אלע בחורים, א מורא'דיגע שמחה אין ישיבה ווען מען זעט א בחור איז א חתן געווארן, אלע מיר זוכה זיין צו טרעפן אונזערע שידוכים.

ווער ס'וויל זוכה זיין צו זיין א ערליכע איד, ווער ס'וויל תשובה טון, יצחק אהרן, זאל זיך צוגעוויינען צו זאגן תהלים, אזוי זאגט דער רבי, אפילו מ'איז שוין א אינגערמאן יצחק אהרן, מ'ארבעט שוין, האלט מען א קליינע תהלים אין טאש, יעדע מאל מ'האט אפאר מינוט, נאך א קאפיטל תהלים, נאך אפאר מינוט, נאך א קאפיטל תהלים. דאס בלייבט מיט א מענטש און דאס העלפט א מענטש. און אפילו א מענטש האט נאכנישט קיין צרה, זאגט דער רבי, זאל מען עס לייגן פון פאראויס. מען זאגט אסאך קאפיטלעך תהלים פון פאראויס, אז שפעטער ווען ס'עט זיין א גזירה אויף דיר, וועט מען נעמען דיינע קאפיטלעך תהלים, און דו וועסט באקומען דיין ישועה. לעיזער, האסט געזאגט מזל טוב פאר די חתן? וואס ביסטו אזוי פרייליך אז ער איז א חתן געווארן, לעיזער? איך וויל אויך א חתן ווערן, יא? איך וויל אויך א חתן ווערן, ס'איז א מעסעדזש פאר מיר, איך וויל אויך א חתן ווערן. אזוי מאכט דער אייבערשטער מיט יעדן איינעם. פלוצלינג גייט מען ארויס פון מצרים, פלוצלינג באקומט מען א ישועה. נאר יעצט זאלסטו זען אסאך צו צו ארבעטן אויף זיך אז דו זאלסט האבן א שיינע לעבן. ווייל מוהרא"ש פלעגט אלץ זאגן, די פופצן מינוט וואס מ'שטייט אונטער די חופה, דאס טוישט נישט א מענטש. א מענטש טוט זיך אן דעם שטריימל מיטן קיטל, מ'לייגט ארויף אש אויפן קאפ פאר מען גייט צו די חופה, אז מען זאל געדענקען אז די בית מקדש פעלט, און די מיזישאנס שפילן כה אכסוף מיט די שיינע שטאטע ניגונים. דאס טשעינדזשט נישט א מענטש. וויאזוי דו האסט גערעדט צו די בחורים אין ישיבה, האסט גערעדט א מיעסע שפראך, האסטו גערעדט, אלץ איז געווען. שעלטן און קללות און ס'כלל א מיעסע שפראך, דאס איז נאך די חתונה, די זעלבע זאך, ס'קומט אהיים אין שטוב אויכעט. א מענטש טוישט זיך נישט מיט פופצען מינוט אין די חופה, און א מענטש טוישט זיך נישט אז מ'רופט עפעס א שיינעם בדחן און ער זינגט חתן חתן חתן חתן חתן חתן, די חתן זאל וויסן, די חתן זאל וויסן וואס? טשעינדזשט נישט די מענטש.

מוהרא"ש פלעגט זייער אסאך אוועקמאכן דאס אז מ'קומט שוין צו די חתונה, יעצט איז נישט די צייט דא צו וויינען. זעסט מיר אויס ווי א אבל וואס זיצט צווישן צווישן חתנים, ס'איז דאך א שמחה דא, ניין? דא וויינט מען נישט. וואס האסטו געטון היינט א גאנצן טאג? וואס האסטו געטון אלע דיינע טעג ביז די חתונה? דעמאלטס האסטו געדארפט בעטן דעם אייבערשטן און וויינען צום אייבערשטן. יעצט אז דו זיצט ביי די קבלת פנים, מענטשן קומען ווינטשן. נעם אויף מענטשן בסבר פנים יפות, געב א ברכה פאר יעדן איינעם, א חתן האט א כח צו ווינטשן, יעצט זיץ מיר נישט אזוי און וואס האסטו געטון א גאנצן טאג, די גאנצע יום החופה? האסט געדארפט נעמען א תהלים און זאגן אביסל תהלים יעדן א גאנצן טאג און לערנען דיינע שיעורים כסדרן און זיך מתבודד זיין און טון תשובה, יעצט ווען מען קומט שוין צו די חתונה דארף מען שוין זיין פרייליך. און נאכדעם רופט מען נאך עפעס א בדחן ביי די מצוה טאנץ, און ער גראמט אויס די חתן, און ער גראמט אויס אלע צרות ישראל, און עס ווערט אזוי אימאושענעל, דאס טוישט נישט א מענטש, דוד דאס טוישט נישט א מענטש, ווייל עס גייט דורך די וואך, און די מענטש זעהט זיך, די זעלבע מענטש וואס איז געווען פאראויס, ס'איז געווען א באקאנטע מעשה דא מיטן הייליגן רמב ם, ער האט זיך מתווכח געווען מיט די מיט די כ'ווייס די מענטשן דארט ביים קעניג צו מ'קען טוישן א נאטור פון א בעל חי. זיי האבן געטענה'ט אז מ'קען טוישן די נעיטשער. די רמב ם האט געטענה'ט ניין, אז די נאטור פון א בעל חי בלייבט א שלעכטע נאטור. האבן זיי געזאגט אז זיי גייען מאכן א גרויסע מסיבה און זיי גייען אויפווייזן דעם רמב ם אז די רמב ם איז נישט גערעכט. די רמב ם איז געווען דבוק צו די אייבישטער און ער האט געלערנט תורה א גאנצן טאג. דער אייבערשטער היט דאך אפ זיינע מענטשן, וואס איז געווען א נאכט פאר די מסיבה, קענסט די מעשה אזוי, א נאכט פאר די מסיבה, א מייז אנגעפאנגען צו שפרינגען דארט לעבן רמב ם, האט אים אנגעפאנגען צו שטערן, ס'איז געווען א קליינע קאנטעינער אויפן טיש, און דער רמב ם האט געזען אז ער קען נישט פטור ווערן, און די מייז האט זיך אריינגעזעצט אינעם קליינעם פושקע אויפן טיש, אזא קליינע טאביק פושקע, דער רמב ם האט געגעבן א מאך צו דעם דעקל אויף אים, ער זאל קענען ווייטער לערנען, ער זאל נישט שרייבן זיינע ספרים, און עס אריינגעפאקט אין טאש. אינגאנצן פארגעסן פון די מייז אז ס'ליגט אינעווענדיג א מייז. ס'איז אלץ געווען די אייבישטער האט אנגעגרייט אז אויפן מארגעדיגן מסיבה זאל ער נישט בלייבן מיטן נישט בלייבן אפגעפרעגט און די מארגעדיגע מסיבה האט זיך געעפנט א שיינעם יו נאו די סטארי דעי דעי מעיק א ווי זאגט מען א וויכוח א וויכוח א דיבעיט מיט די רמב ם איף יו קאוד טעיק א ענימעל א בעל חי' און טשעינדזש הים איטס נעיטשער. די רמב ם סעיז נאו, אן ענימאל איז א ענימאל. און דעי סעיז נאו, יו קאוד קען מאכן אז די שכל זאל זיין מער ווי די נאטור. סאו די א נייט ביפאר די עווענט וואס די ביג דיבעיט, די רמב ם וואס אין די מידל לערנינג, און א מייז, א מאוז, א מאוז דזשאמפ אנדער די טעיבל, און די רמב ם פושט אים אוועק און הי איז קאם בעק, קאם בעק, דער וואס א סמאל קאנטעינער, סמאל סמאל קאנטעינער, און די די מייז די מייז דזשאמפ אין אין די קאנטעינער, סאו די רמב ם קלאוזד די קאנטעינער אן אים, ליוו מי אלאון, לעט לעט לעט מי לערן, און הי פוט איט אין אין אין היז פאקעט, הי פארגעט דעט דער איז א מייז, באט דיס וואס השם פריפעירד דיס פאר די עווענט טאמאראו, סאו די רמב ם קאמס און דער קעניג איז דארט געזעצן און די קינג וואס סיטינג דער און דעי ברינג אין א קעט, יו נאו די סטארי? א קעט אן היז טו פיט וויט א טרעי וויט סמאל קאפס וויט בראנפן. בראנפן. וואט? וויסקי אר וואדקע? און די קעט וואס נייסלי דרעסט וויט א וויט א שירט און וויט א קראון און דעי דעי ראוט אן אין די קראון די די שכל קען מען יא שטערקער מאכן אויף די שכל איז שטערקער פון די נעיטשער. אלע האבן געקלאפט, עס איז געווען אזא שמחה דארט, און די קעט גאוס אראונד, סאו די קינג קען טערן אראונד טו די רמב ם, נו? סאו די רמב ם טוק אוט היז סמאל קאנטעינער און הי אפענט אפ די קאנטעינער, און ווען די קעט סי די מייז, די מייז, הי טראו די טרעי וויט די קאפס, הי דזשאמפט און השם מעיק די מייז שוט שטיי אן די טעיבל, די קעט דזשאמפט אין די פלעיטס און די סופ און עוועריבאדי וואס יעדער איז געווארן שמוציג נו עוועריבאדי גאט דערטי און וואס ממש א בהלה דען דעי סי דעט די רמבם איז רייט אז א קעט איז א קעט און א ענימעל איז א ענימעל און די סעים טינג.

נאט נייס. פאלייט? פאלייט און היז ווערי ווערי wow עוועריבאדי איז סאו עמעיזד פראם הים און דען ביי די חתונה הי קאמס באט עפטער די חתונה ווען סאמטינג דידענט גאו לייק הי וואנט דען יו סי די רמב ם איז רייט א ענימעל איז א ענימעל און א מייז איז א מייז און רחמנא לצלן דער אייבישטער זאל אפהיטן. די פופצן מינוט פיפטין מינוטס אנדער די חופה, די פיפטין מינוטס נאט טשעינדזשינג א פערסאן, יו העוו טו ווארק אן יורסעלף, יו העוו טו בי א ותרן איף א פערסאן וואנס אויב דו ווילסט שלום בית, דו דארפסט ארבעטן אויף זיך. אלע בחורים טראכטן, דער ראש ישיבה, כ'ווייס נישט האט ער מסתם א שווערע פרוי, איך גיי האבן מסתם די ראש ישיבה, איי דאנט נאו, מעיבי די ראש ישיבה'ס ווייף איז בעד, איי דאנט נאו, איי גאנא העוו די בעסט כלה און די בעסט ווייף און ווי גאנא ליוו לייק טו בירדס, צוויי טויבעלעך, יא, ווי גאנא ווי גאנא ווי גאנא העוו סאטש א, אקעי. דאס איז די דרים פון יעדן איינעם, די אייבערשטער העלפן זאל טאקע האבן א, די אייבערשטער העלפן, ווי זאגט מען די אייבערשטער העלפן? השם שוד העלפ יו שוד העלפ, באט דער איז נאט עלא, ס'איז נישט דא אזא זאך, נאו סאטש א טינג דער'ס טו, טו צוויי מענטשן, טו פיפל שוד בי אן.

פריפער און וואטס וואטס די הא? וואס דו אנגעגרייט וואס די לעבן איז? טו בי פריפערד איף איף וואט? איף סאמטינג געט אוט פראם פראם פראם יאר וועי סאו איי'ם נאט ווארי דעט איף בחורים גאנא סטעי העיר אין ישיבה עוורי בחור גאנא גאנא פיינד א שידוך באט איי'ם ווערי ווארי וואטס גאנא בי עפטער די שידוך.

ווימען אדער וואמען? א לאט אוו ווימען דעי דעי דעי דעי סעד דעט די אור חברים דעי דעי דעי טינק דעט מיי מיי די האסבענד אסאך פרויען זאגן אז יא וואט די כ'האב א גוטע שלום בית דאס איז נאר ווען מענטשן זעען אז איך האב א מאן, ער שטעלט א שפיל אינדרויסן, ווען מענטשן זענען פארנט פון מענטשן, יעדער איינער זעט wow זיי האבן א שלום בית, אבער איך לייד פון אים, איך לייד פון אים. דער אר. בעד, בעד, ס'דא שלעכטע מענער, איי סעד, דער אר בעד מען, דעי מעיד, דעי מעיד, אין פראנט פראם אדער פיפל, דעי מעיד דעט דעי אר. גוד און דעי מעיק פאן באט אינדערהיים אין שטוב ווען ווען הי'ז האום אנלי וויט די ווייף הי דידענט קעיר פאר הער און פירט זיך נישט אויף אזוי ווי עס דארף צו זיין פארשטייסטו יאסעלע סאו די פֿופֿצן מינוט אונטער די חופה דאס איז גארנישט משנה, דאס טוישט נישט א מענטש'ס לעבן, און די שיינע בדחן וואס מ'ברענגט צו די חתונה וועט דיך גוט אויסוויינען, דאס טשעינדזשט נישט א מענטש, מענטש דארף ארבעטן אויף זיך, מענטש דארף ארבעטן אויף זיך, פאר דו זאגסט ארויס א ווארט פאר א צווייטן דארפסטו טראכטן וואס דו זאגסט, דארפסט אכטונג געבן נישט צו טשעפענען א צווייטן, זייער אכטונג געבן. דו הערסט יא שי און ווען אלעס גייט גוט איז נישט קיין גרויסע חכמה צו זיין פרייליך ווען זאכן גייען נישט אזוי ווי עס דארף צו זיין. לעט מי עסק יו, ס'איז שוין אמאל געווען? ניין. דיד דיד דיד דיס העפען טו יו

יור מאדער איז אין בעט, שי דידנט פיעל גוד, סאו העלא, האו אר יו, גוד, גוד נייט, גוד דעי, וואטס פאר סאפער, סארי דידנט מעיק סאפער, סאו האו יו טאק איט, האו יו טעיק איט, האו יו אר, האו יו יור טעיק איט, האו יו אר יור ריעקשען. וואטס יאר ריעקשן? האו יו ריעקט? נו? עסק, עסק, עסק, עסק יור סעלף. אויף קאורס איי גאנא עסק יו, יו גאנא סעי נאו, איים איים נאט, פרעג דיך אליינס. עסק יור סעלף, האו יו דו? נו, וואס טוט א מענטש? אקעי, נאו! דידנט באדער מי, איי'ם א בחור סאו איי גאנא גאו אין אין טעיק אוט, איי גאנא גאו אין שומר שבת, איט סאם קוקיס, איי גאנא גאו אין אין אין וויליאמסבורג דער איז רבי שייעלע קערעסטירע'ס קאך, א קיטשען אן בעדפארד עוועניו דעי קאל'ס רבי שייעלע קערעסטירע'ס קיטשען, עווערי וואן הו איז האנגרי קוד גאו גאו אין, איט א פיינע ווארעמע, א גוט ווארעמע סאפער. אפטער די חתונה, א מענטש האלט זיך שוין שוין א מכובדיגע מענטש, איך קען דאך נישט גיין סתם, וואס הייסט איך בין אהיימגעקומען, איי ווארק, איי ווארק ווערי הארד דיס דעי, און איי עם ווערי האנגרי, איר ווייף איז אין בעד, שי איז נאט סיק, יא כ'זאג עס גוט? זי נישט, שי שי דאנט האוו כח, נו, האו יו סעי, שי איז וויק, או, גוד דעי, וואטס פאר סאפער? סארי איי דידנט איי דידנט איי דידנט מעיד סאפער סא וואט יו דא טעיק סיריעל טעיק סיריעל פאר סאפער וואס איז העלאו קומסט אהיים ס'איז נישט דא קיין סאפער איז וואס נישטא קיין סאפער לויפט ארויס וואס לויפט ארויס בלייב דא און און עס עפעס אדער ווייסטו וואס איך וועל דיר גיין ברענגען א סאפער. וואס איז אייזיק? איך וועל דיר גיין ברענגען א ווארעמע זופ, דארפסט א ווארעמע זופ? עסק יור ווייף יו ניד א וואס, א ווארעמע זופ? ס'איז יעצט גוט קאלט, ס'איז ווינטער. מען וועט הערן די דרשה אינמיטן זומער, מען וועט טראכטן ווער דארף זופ אינמיטן זומער? דעמאלטס טראכט עפעס אנדערש, יעצט קען מען נאך טראכטן פון א ווארעמע טיי און א ווארעמע זופ. כ'בין קאלט! אלע מיינע ביינער זענען מיר קאלט! קען איי קען קען איי ברענג יו א ווארעם סופ? דאס איז אויך א וויכטיגע זאך דאס דארפסטו טאקע וויסן, כ'האב פארגעסן צו זאגן דאס, כ'רעד קיינמאל נישט פון דעם. ווען יו אר האנגרי קען איך דיך פרעגן וואס דו דארפסט? ווען דו ביסט פאר'חלש'ט הונגעריג, דו קומסט אריין, דו מיינסט אז ס'גייט זיין עסן. איך קען דיך פרעגן, וואס קען איך דיך מאכן? אדער דו זאגסט, גארנישט. איך דארף נישט גארנישט. יו אנדערסטענד וואט איים סעינג? אסאך אינגעלייט ווייסן דאס נישט אז נאך די חתונה מ'קומט אהיים און די ווייב האט נישט געקענט אנקומען צו מאכן סאפער, שי דידנט, שי דידנט. זי נישט נישט נישט געקענט אנקומען שי דידנט קעטש אפ טו מעיק סאפער סאו וואס זאל איך גיין קויפן גארנישט איך ווייס נישט סאו דער יונגערמאן טראכט וואס איז זי אזוי וואס איך וויל גיין קויפן גיי קויף פרעג נישט קיין קשיות וואס פרעגסטו דא טויזנט קשיות ברענג עפעס האב רחמנות דער מענטש איז הונגעריג שטייט אים אויף די נערוון וואס קען ער דיר ברענגען איך ווייס נישט דו ווייסט נישט וואו זאל איך גיין ברענגען? ברענג נו! די וועלט זאגט אין אידיש, איך ווייס נישט ווי מ'זאגט עס אין אין ענגליש זאגט מען עס, אזוי זאגט מען אין אידיש, א קראנקן פרעגט מען, און א געזונטן ברענגט מען. ווייסטו פון דעם? א מענטש פילט נישט גוט, מוזסט אים פרעגן צו ער איז אין די גוסטע צו עסן, ער פילט נישט גוט, א מענטש איז נאושעס, א מענטש איז געזונט, וואס פרעגסטו יעצט? ברענג! אז ער וועט נישט וועלן וועט ער עס איבערלאזן. א מענטש קומט צום טיר, א משולח קומט צום טיר, אזוי קאלט אדער מיטן זומער אזוי הייס, איר דארפט עפעס צו טרינקען? ניין, דאס איז, איך דארף צו טרינקען? א מענטש דארף זיין ממש א עניו, די וועלט זאגט יאכלו ענוים וישבעו, וואס עפעס ענוים? פארוואס נאר די ענוים? וואס איז מיט די בעלי גאווה? די בעלי גאווה דארפן נישט, ווייל די, פרעגסט א, פרעגסט א מענטש וואס. דארף עפעס עסן? ניין, ער בלייבט ער בלייבט הונגעריג, ער גייט אוועק, א עניו יא, פארוואס נישט, אוי? יו אנדערסטענד וואט איים סעינג? דעט איף יו קאמינג האום דערס נאו פוד, סאו קען איי קען איי ברינג יו סאמטינג, קען איי ביי יו סאמטינג? וואס דארפסטו? ער מאכט זיך אזוי באטעמט, וואס דארפסטו? איך ווייס נישט, דארף נישט גארנישט, וואס קען דיך פרייליך מאכן? אינגערמאן, ברענג עפעס, נו, דו ווייסט נישט, דו ווייסט נישט וואס דיין ווייב האט ליב? ניין, דו ווייסט נישט? טראכט, דו האסט דאך קיינמאל נישט געזען וואס זי, וואס זי מאכט זיך, וואס זי קויפט זיך, קענסט נישט אויספיגערן אליינס? ניין, קענסט נישט אויספיגערן אליינס? גיי, ברענג, און זעץ זיך אראפ, און מאך, מאך און די סעודה זאל זיין א סעודה, און זיי פרייליך. אסאך מאל א פרוי גייט אריין אין א מאוד וואס זי קען זיך נישט ארויסנעמען פון דעם. דאס איז ביי די שענסטע און די געזונטסטע פרויען. דו הערסט אהרן? דאס איז די געזונטסטע פרויען, די בעסטע פרויען קען אמאל אריינגיין אין א מצב וואס איך דארף נישט גארנישט, איך וויל נישט גארנישט. דארפסטו זיין גענוג קלוג צו וויסן וויאזוי קען איך דיך פרייליך מאכן. הערסט לעיזער? וואס ביסטו מתפלל דארט? וואס בעטסטו די אייבערשטער? בעטסט א שידוך? וואס? אז איך זאל פילן גוט? שכוח. שכוח באמת שכוח, איך קען נישט ארויסקריכן פון דעם. הערסט אינגערמאן? וואס איז דא פאר סאפער? נישט געמאכט קיין סאפער היינט, געווען אביסל אביסל אביסל שווער געווען היינט. איז קודם נעם דיר עפעס. בחורים קומסט אהיים, נו וואס איז דא פאר סאפער? נישטא קיין סאפער, סארי ס'איז נישט איבערגעבליבן. וואס דו האסט געטון נעכטן האט א ברודער היינט געטון אויפגעגעסן דיין פארשען נו נישטא אקעי וואס איז דא איז דא סיריעל עסן סיריעל נישטא קיין סיריעל אויך נישט זאג מיר איז דא א טונא קען קענסט קענסט א קען אפענען קענסט עפענען א קען דאס קענסט אויך נישט ממש דיסעיבלד קענסט עפענען א טונא קענסט אביסל נעמען א לעפל מיינעיז און אויסמישן ניין קענסט נישט קענסט נעמען א טאמעיטא און זיך צושניידן אויך נישט? קיינמאל נאכנישט פרובירט? שוין אמאל געמאכט א אייער שפייז אליין? אמאל גענומען צוויי אייער און אויפגעקלאפט און אויסגעמישט? נו, וואס? מאך זיך א סאפער. פרעג מאמי קען איך דיר אפשר עפעס מאכן? ניין. זאל איך דיר קויפן א גוטע זופ פאר דיר? פעלט נישט אויס. פעלט נישט אויס מיינט נישט אז מ'דארף נישט. געגאנגען. איך לויף ארויס. אסאך מאל א מענטש קען נישט בעטן. געגאנגען. לאמיך עפעס לאמיך ארויסהעלפן דא. הערסט זיך צו אהרן. שטייט אהין גייט אוועק דיין ווייב, וואס וואס דארפסטו? כ'ווייס נישט. אקעי קויף איך גארנישט. וואס ווען א מענטש איז הונגעריג גייט אין געשעפט ער ווייסט נישט וואס צו קויפן ער לויפט פון איין פלאץ לייגט עס צוריק גייט צום נעקסטע פלאץ לייגט עס צוריק דארף מען ארויסהעלפן יו אנדערסטענד יאסי? סאו איים נאט איים נאט וואריד איף די בחורים גאנא פיינד שידוכים עווערי בחור איז גאנא פיינד א שידוך אלע בחורים וואס לערנען און דאווענען און בעטן די אייבערשטער, הערסט שלום, בעטן די אייבערשטער יעדן טאג, רבונו של עולם האב אויף מיר רחמנות איך וויל שוין חתונה האבן, רבונו של עולם האב אויף מיר רחמנות איך וויל שוין האבן מיין לעבן, זאג כאטשיג מיט יעצט דוד. קענסט נישט מיטזאגן, רבונו של עולם העלף מיך איך וויל שוין האבן מיין שידוך, מיין הויז, מיין לעבן, מיין משפחה'לע, מיין חיים טובים, העלף מיך אייבערשטער. דעם זאך בין איך נישט באזארגט, אלע בחורים וואס בעטן די אייבערשטער און טוען די אלע סגולות וואס דער רבי האט געזאגט, וועלן טרעפן זייער שידוך, נו וואס איז די שאלה, וואס איז דא נאך די שידוך? וואס איז דא נאך די שידוך יאסי? רבונו של עולם, אז דו זאלסט וויסן וואס דא גייט פאר, וויפיל מענטשן צעטיילן זיך יעדן טאג, יעדן טאג נעבעך מענטשן צעטיילן זיך, אזוי שרעקעדיג, און אלץ נאר פאר נארישקייטן, נישט עפעס פאר גרויסע סיבות,

אימפארטענט לעסן. הא? ניין, נישט עדווייס. אימפארטענט טינג טו נאו ביפאר ביפאר יו פיינד א שידוך. יוזשעלי א בחור צובראכן. סעים טינג א גירל. בראוק. יא, צובראכן, בראוק.

ניין נישט רעליף ס מענטש עפעס יאסי יו העוו טו העלפ מי יוזשעלי ווען א פערסאן סאפערס א לאט אוו פעין השם קריעט די פערסאן וויט א וואנדערפול טינג לעטס לעטס לעטס טעיק אן עקזעמפל א פערסאן איז ווארקינג אין איז עלעקטערישן. יו גיוו וואן טיים שלום עליכם פאר עלעקטערישן? יו שעיק די הענד פאר עלעקטערישן וואן טיים? יו שעיק יור הענד פאר א ראביי? יוזעלי די ראבייס העז ווערי ווערי פיין סקין לייק בעיביס. יו מעט א ראביי אין יור לייף? ווער? די ראבייס העז ווערי ווערי ספעשל סקין. סאפט. בעיבי סקין. באט עלעקטערישן, אה, ער האט הארטע הויט, ווי זאגט מען עס? ראף סקין, דו ביסט נישט דא, האסט זיך אויסגעפלאגט, וואס איז נישט אינטערעסאנט די גאנצע שיעור פאר דיר? וואו ביסטו אוועק געפלויגן? האלטס מיט? א ראביי העז ווערי ווערי ווערי פיין סקין. האו די עלעקטערישן גאט דיס קײנד אָף סקין. איך קען מיך נישט קראַצן מיט ענגליש. רחמנותן, זאָג אים, װאָס איך גײ זאָגן דאָ. װער ס'האָט אַמאָל אָנגעכאַפּט אַ עלעקטרישן, אַ פּלאָמער, אַ אײנער, װאָס אַרבעט אין די, אין דעמאָלישן? די הענט זענען ממש װי, װי, װי, װי אַ שטײן, װי אַ האָלץ. דער אײבערשטער האָט געמאַכט אַזאַ נײטשער. כדי זאלסט נישט ווערן צוקריצט פון יעדע קליינע קריץ און צוקלעמט פון יעדע קליינע קלעם, ווערט די סקין הארט אז ס'זאל זיך נישט צוקראצן, דו פארשטייסט? די זעלבע זאך איז מיט די נפש פון א מענטש, מיט די סאול, מיט די זעל. א בעיבי וויינט פון יעדע קלייניקייט, א דריי יעריג קינד, וועסט קוקן אויף אים, ער וויינט. וואס געשעהט? פארוואס ביי די צוואנציג יאר וויינט מען שוין נישט ווען מען קוקט אויף דיך? ווייל ס'געווען אזוי ווי אלס קינד, ווען מען געוויינט זיך צו וואס די לעבן איז, וואס? האט זיך אויפגעבויט, האט זיך פארמאכט, נישט ווייל ער האט גרעסערע צרות, ער האט זיך צוגעוואוינט, די לעבן איז אים געווארן, ער פארמאכט זיך די פילינגס צוביסלעך, ער געבט שוין אכטונג אויף זיך, אבער ווען א מענטש זוכה, האט חתונה, אלע מאכן די פראבלעם, אלע מאכן די פראבלעם. ער טרעפט א שידוך, און ער פילט ווי איינער האט אים ליב, עפנט זיך אויף אלע אלטע זאכן. דאס איז די נאטור. און מען הייבט אן אלץ צו דערציילן. דאס איז א מורא'דיגע מורא'דיגע נארישקייט. וואס דו דערציילסט פאר דיין כלה, ביי די באשאו איז דאך אפגערעדט, בכלל נישט, וועסט נישט מאכן די שידוך. איר דערציילן וואס דו ביסט אריבער אין לעבן, וועט זי טראכטן וואס דארף איך א צרה לייט, איך בין שוין ענדערשער, איך האב רחמנות אויף דיר, אבער איך דארף אויך לעבן, איך קען נישט יעצט, איך בין נישט קיין דאקטער, איך גיי נישט זיין א דאקטער א גאנץ לעבן, איך בין נישט קיין טערעפיסט א גאנץ לעבן, און. און איך גיי נישט זיין דיין מאם א גאנץ לעבן, איך מיין איך האב נישט געוואוסט דו ביסט א מענטש וואס האט דיך געפעלט א מאם א גאנץ לעבן און מען האט דיך בא'עוול'ט אין לעבן ממילא, און אפילו נאך די חתונה אייזיק, אויב מען פאקט אויס, זייער אסאך מאכן די פראבלעם, ווייסט מען האט מיך געפייניגט, מיין טאטע האט מיך געפייניגט, מיין מאמע האט מיך געפייניגט,

מען פארציילט גוטע זאכן, א פרוי מוז ארויפקוקן אויף דיר אז דו טוסט איר פארציילן אז האסט קיינמאל קיין חברים נישט געהאט, און אז האסט אמאל געהאט יא שוין ביסט אריין געגאנגען אין ישיבה האסטו געטראפן א בעסטע חבר מיט די בעסטע בחור ביסטו געווארן הוקט אפ אבער נאכדעם איז געקומען עפעס אנדערעס און ביסט געבליבן למעשה ווייטער דארט אליין, און נאכדעם לערנען האסטו נישט געקענט, און נאכדעם האב איך אויך געהאט צוטון מיט מענטשן און מענטשן האבן מיך בא'עוול'ט אלע מיני וועגן. וואו איך האב געהארגעטע שלעק מיין לעבן און און טראכט וואס דארף איך איך בין דאך נישט קיין דאקטער דא איך בין נישט קיין טערעפיסט און איך הייבט אן צו פארלירן די די זאגסט אים איבער יו אנדערסטענד איטס נאט גוד טו טעל אלל בעד טינגס דעט יו גאוינג יו גאו יו גאו יו ווענט טרו

פארצייל נישט, פארצייל נישט אינדערהיים. אנדערסטענד יאסי? זייער אסאך מענטשן מאכן די מיסטעיק און זיי עפענען זיך אויף ווייל די פילינגס עפענען זיך אויף, מען פילט wow, ענדליך האב איך שוין איינער וואס האט מיך ליב, און איינער זאגט מיך אז ער האט מיך ליב, און איינער קערט פאר מיך, מיר דארף פארציילן וואס איז דורכגעגאנגען אויף מיר, און וואס איז דורכגעגאנגען, ווערט מזולזל, דארף נישט פארציילן קיין מכשולות פאר קיינעם. בפרט פאר א ווייב. האסט אמאל געהערט די שכל יאסי? הא? ס'שטייט אין די תורה שטייט עס אל תרבה שיחה עם אשה, די בארטענירער זאגט עס אבער ס'איז א פארשטופטע בארטענירער, מוהרא"ש האט אסאך גערעדט פון דעם, מוהרא"ש האט געברענגט די שכל פאר די וועלט. הערסט? בפרט אויב דו ביסט דורכגעגאנגען נישט קיין גוטע זאכן, און נאכדעם וועסטו דארפן גיין אויף שלום בית. וויאזוי הייסט עס נו? שלום בית טערעפי קלעסעס, און זי וועט גלייך אריינקומען מיט א צעטל אויף דיר, אז קודם וויל איך זאגן אז ער האט מיר אליינס פארציילט אז ער האט געהאט די און די פראבלעם אלס בחור, איז די ערשטע, פארשטייסט, דו ווערסט די קעיס. וואס דו פארציילסט איז נישט אמת, יעצט קענסטו אויספאפן דעם שלום בית מענטש, זי איז שלעכט, דו ביסט שלעכט, איך בין יא אהיים געקומען צייטליך, איך בין נישט אהיים געקומען צייטליך, פארוואס זאל איך אהיים קומען צייטליך, זי שרייט אויף מיר, ס'וועט נעמען צייט ווילאנג דער שלום בית מענטש זאל כאפן וואס דא גייט פאר, אבער זי קומט שוין מיט א פעיפער אפגעשריבן דו האסט שוין פארציילט נאך פאר דו האסט מיך געטראפן, סאו וואס איז דא צו טון, ביסט א ביסט א קעיס, מען דארף קעיר נעמען פון דיך, סאו די בעסטע זאך איז פראבלעמען פארציילט מען פארן אייבערשטן. הערסט דוד'ל. פראבלעמען פארציילט מען פארן אייבערשטן. פאזיטיוו פארציילט מען פאר א ווייב. גוטע זאכן פארציילט מען פאר מענטשן. הערסט חתן. חתן ווערט דערשראקן חתונה צו האבן. ניין, די בעסטע זאך איז חתונה האבן, א מענטש ווען ער האט נישט חתונה געהאט איז האט נישט קיין לעבן, ער האט נישט קיין לעבן, די אלע גרויסע מויל מאכערס, וואס וועסט דו מסתם יעצט גיין העלפן דיין טאטע, ניין, גייסט נישט גיין נאך געלט אביסל פאר דיר, ניין, וועסט לאזן דיין טאטע אויסבלוטן פאר דיר, וועסט גיין נאך געלט ביי חתונות, זאגן בין א חתן איך וויל איך העלף מיין טאטע, וואס דיין טאטע ארבעט נישט, מיין טאטע ארבעט, ער קען זיך נישט קאווערן און איך העלף מיין טאטע. אה, ווען דו פרעגסט מיר, וואלט איך דיר דאך געזאגט זאלסט נישט חתונה האבן. וואס וועלן די מענטשן זאגן, וועסט עס הערן פון מענטשן, דו גייסט גיין נאך געלט הכנסת כלה. הכנסת כלה, נישט דא וואו צו לויפן. ביסט א גרויסע מויל מאכער, לאמיר דיך פרעגן, ביסט גרייט צו זיין אליינס יעצט? ניין, איך זאג נאר. אקעי. קיינער וויל נישט זיין אליין, קיינער וויל נישט זיין אליין, מיט אלע שווערע שטוב וואס דו האסט, און דו רעדסט אויף איר, זי בלאזט און זי שרייט, זאג מיר דו ווילסט, איך קען, דו ווילסט זיין אליינס? ניין, אה, איך וויל אויך נישט זיין אליינס, וועגן דעם וויל איך חתונה האבן, אבער מען דארף וויסן אפאר הקדמות אין לעבן, אז מען האט אפאר הקדמות איז די גאנצע לעבן אביסל גרינגער. נו, פרעג דיינע קשיות, האסט אייביג קשיות שלוימי, פרעג, פרעג אריין. ער איז קלאר? איינער וויל אריינפרעגן? משה ביסט קלאר? פרעג אריין נו? אלעס מסודר? דאס איז נישט די וועג וויאזוי מען עס טרעפן א עס טרעפן א עס גיין צו א בעשאו מען האט דיר געגעבן א מיידל צו שמועסן קען רעדן און רעדן און רעדן און רעדן חיובי פאזיטיוו נישט

אז וואס? זאג מיך א מעשה און איך וועל דיר זאגן וויאזוי מען קען עס מסדר זיין, נו? ער זאגט וואס וועט זיין אז די ווייב וועט אויסגעפינען אז איינער טוט פארציילן אז דו האסט געהאט א גאנצע פרשה אלס בחור, לאמיר זאגן וואסערע פרשה, נו? וואס? צוקריגט מיט די טאטע מאמע. און זי זאגט, האסט מיך גארנישט פארציילט, זאגט מען, וואס? דאס, דאס איז נישט געווען צוקריגט, געווען אזעלכע מאל ביי יעדן איינעם פאסירט עס, איז געווען א שטיק צייט, נאכאמאל, ביי ענק אינדערהיים איז קיינמאל נישט געווען אזא זאך אז מען שרייט אמאל און מען ענטפערט נישט, און מען גייט אמאל שלאפן א צווייטן מאל, צוקריגט, קענסט יעצט זיך מאכן אזוי. יא, דאס איז עס, נו. עני מעשה. איך גיי יעצט זאגן, ביסט דורכגעגאנגען א פרשה אין ישיבה, מען האט דיך ארויסגעווארפן, ביסט געווען א מנוול?

און דו מיינסט שוין אה איך בין קעגן די חסידים איך דארף נישט און איך דו ביסט משוגע זי טראכט לאמיך אפ לחיים לשלום נאכדעם וועט גיין אויף שלום בית קלעסעס איז דא מיט די טאטען קוק אן מיינע קינדער ווארטן אויף א טאטע טאטע דאווענט נישט זאג איך דאווען נישט איך בין פארשלאפן אמאל איך בין אליין זי זאגט אלס בחור האסטו קיינמאל נישט געדאווענט

ביז די שידוך איז אנגעקומען. נאר אז מען טראגט דיך אן א שידוך דארפסטו נאכנישט טעקסטן פאר דיינע חברים אז דו ווערסט א חתן. כ'האב דא געהאט יארן צוריק, ברוך השם האט שוין חתונה געהאט דא, געווען, יארן צוריק געלערנט דא אין ישיבה א בחור, און ער פארט אויף לאנדן, ער ווערט א חתן, מ'האט שוין געקויפט א זייגער, און ער. געדענקסט די מעשה, סרולי? דא פאר אלעמען, מען וועט, אז מען פארט שוין אויף לאנדאן ווערט מען דאך שוין זיכער א חתן, געקומען צוריק געקומען ממש, זי האט אים דארט געזאגט ניין, wow, האב איך געדארפט אפאר חדשים מיט אים ארבעטן אים צוריק צו ברענגען פשוט צו די צו די צו די, לייזער. ווייסט ווען די מעשה איז געווען? כ'האב דיר פארציילט די מעשה? קענסט אליין דערציילן פון דעם אינגערמאן. א יונגערמאן דא איז איינגעשטעלט דא ער האט מיר, איך פאר, אז מען פארט שוין אויף לאנדאן איז דאך שוין זיכער אז מען ווערט א חתן צוריק געקומען געדענקסט ביסט צוריק געקומען דו האסט געגעסן ביי מיר יענע שבת ביסט צוריק געקומען צוריק געקומען פרייטאג צופרי און איך האב גלייך פארשטאנען איך האב געזען דיין פנים איז רחמנא לצלן אזוי ווי א טויטע מענטש איך האב דיר היינט נאכט עסטו ביי מיר און א גאנצע סעודה האב איך געדארפט ארויסנעמען. דארפסט מיך נישט, דארף דיך טויזנט מאל מער נישט, און אזוי פאר א מענטש, בזיונות, האסט שוין געזאגט פאר יעדן, וואס דארפסטו זאגן, לאז, וועסט א חתן ווערן, וועסט א חתן ווערן. אבער אזוי וועסטו נישט א חתן ווערן ווי דו זיצט יעצט. אזוי אה מיט א לאנגע נאז וועסטו נישט א חתן ווערן. באמת. אז דו וועסט ארומגיין מיט א שמייכל וועסטו ווערן א חתן. עס נעמט אמאל. אבער איין זאך בעט איך דיר, דו ביסט נאך יונג. זאלסט דיר אכטונג געבן נישט צו נעמען די ראש ישיבה'ס דרשות און גיין מאכן פאן פון די עלטערע בחורים. כ'וועל דיר פארציילן א שיינע מעשה וואס כ'האב געהאט, ס'איז אביסעלע א ווייטאגליכע מעשה. די ישיבה האט זיך געעפנט תש אה תשס"ט, און דא האב איך געהאט בחורים תש"ע וואס זענען געווען זייער עלטער שוין, תש"ע אלע, ס'איז שוין געווען דא בחורים, וואו! מיט גרויסע בערד. און ס'איז געווען יונגע בחורים און זיי פלעגן מאכן פאן א גאנצן טאג פון יענע בחורים, קוק אן ער איז אין לאך, דאס איז געווען די ווארט אין ישיבה, אז ווי איז ער, ער איז שוין נישט דא פאר צוויי דריי וואכן, ער איז אין לאך, דאס איז געווען די די די די קאוד, איינער איז מרה שחורה, אה דו געדענקסט די ווארט? ער איז אין לאך. און בחורים וואס האבן נישט געקענט קומען ישיבה ווען מ'האט געהערט איינער איז א חתן געווארן האט זיך געעפנט אלע לעכער און בחורים האבן נישט געקומען ישיבה וואס פשט א אכצן יעריגע בחור איז א חתן געווארן איך בין דרײַ און צוואַנציק פֿיר און צוואַנציק בחורים געשטאנען דא געמאכט ליצנות און ס'איז דורך געגאנגען א האלבע יאר און א יאר און צוויי יאר און אלע די אלטע בחורים וואס זענען געווען צובראכן האבן שוין לאנג חתונה געהאט יעצט איז געקומען די רייע פון די לאכערס. און לעת עתה דארפן זיי נאך טרעפן שידוכים. זייער אכטונג געבן, ווען דער ראש ישיבה זאגט פאר א בחור בעטן א שידוך, געב אכטונג, גיי נישט ארום מיט א לאנגע נאז, זיך אויסדרייען, אה, אה, הא? הא? האסט א לאנגע נאז? ווייל ער וועט א חתן ווערן ביז א יאר צוויי, און באלד וועט קומען דיין טאג, און די נאז וועט זיין לענגער און לענגער און לענגער און לענגער. קיינמאל נישט לאכן פון א צווייטע איד. דו געדענקסט דאס? אסאך מאל טראכט איך צו מיר, אפשר דער אייבערשטער יעצט ווישט אויף אביסעלע בלוט וואס מען האט חוזק געמאכט פון אנדערע? קען נישט זיין אזוי? דו געדענקסט נישט? אדער דערמאנען? די בחורים וואס האבן געוואלט חתונה האבן, וואס האבן געשריגן, ראש ישיבה איך דארף א שידוך, אוי ברבים ראש ישיבה איך דארף א שידוך, ראש ישיבה איך בין דעפרעסט איך דארף א שידוך, אינגע בחורים געזיצן געמאכט ליצי ליצנות פון זיי, ס'איז דורך געגאנגען א שטיק צייט, יא יעצט זיך געהערן, אלע האבן חתונה געהאט, געדענקסט דען נישט ווי דא געווען א מאל אזא מרה שחורה געהאנגען אויף די לופט, אלע האבן חתונה, סרולי וועט דיר פארציילן, און יעצט, יעצט איז געקומען די רייע פון די יונגע וואס האבן דעמאלטס געלאכט זיי זיי דארפן שוין יעצט שידוכים, קיינמאל נישט לאכן פון א צווייטע בחור, קיינמאל נישט מאכן פאן פון א צווייטן. אנישט איז דארף מען גיין זוכן דעם טעלעפאן בוק, אדער היינט דארף מען שוין נישט קיין טעלעפאן בוק, קענסט זוכן דיינע קאנטעקטס, און לאמיך גיין לאמיך אויפהעבן א טעלעפאן אים איבערבעטן, לאמיך גיין איבער אים איבערבעטן, ס'גייט מיר נישט קיין שידוך, לאמיך אים איבערבעטן, ס'גייט מיר נישט קיין שידוך, לאמיך אים איבערבעטן. וואס זאגסטו? וואס לאכסטו? דו ביסט שוין נישט אזוי פון די יונגע, דו ביסט בין החומות, דו ביסט שוין צווישן די יונגע און די עלטערע, דו דארפסט שוין א שידוך. אבער אז דו וועסט ארומגיין אזוי מיט אזא מיט אזא אזא לאנגע נאז, אייביג פרוביר צו משתדל זיין גיין מיט א שמייכל. און די זעלבע זאך פאר דיר, דו מיינסט איך האלט נאר דרשות פאר די בחורים, די זעלבע זאך פאר א אינגערמאן. דו טראכסט ווי וועל איך האבן פרנסה, ווי וועל איך האבן א ביזנעס. א מענטש זעט א פרייליכע מענטש, לאמיך אים גיין פרעגן צו ער וויל צוזאמשטעלן מיט מיר, לאמיר עפעס מאכן עפעס א געשעפט. ער איז א פרייליכער. מ'וועט קיינמאל נישט פיקן איינעם פון בית מדרש וואס זיצט מיט א מיט א מיט א מיט א אויפגעבלאזענע נאז אזוי אין די זייט און שפעקולירט אגאנצן טאג און זיצט אזוי צובראכן. דאס איז מיט פרנסה, דאס איז מיט שידוכים, מיט שידוכים פאר די קינדער, אלעס, א פרייליכע מענטש, האבן מענטשן ליב. איז די ערשטע זאך, איך געב דיר אן עצה, דו ווילסט זיין פרייליך, זאלסטו גיין אין מקווה צופרי. אונז האבן דא אראונד די קארנער א פיינע ווארעמע מקווה, עס איז פשוט געשמאק בגשמיות. פשוט געשמאק בגשמיות, די ביינער פרירן, אזוי קאלט. טובל דיך פארן אייבערשטן, אז דו גייסט, מען דארף גיין אין מקווה יעדן טאג, טובל דיך פארן אייבערשטן וועסטו באקומען חיים, ווייל ווען א מענטש זינדיגט שלעפט ער מיט מיט זיך אלע פראבלעמען, אלע שלעכטע מלאכים, מזיקים, זיי קומען מיט מיט אים, אים באגלייטן, אין מקווה ווערן זיי פארלוירן, מען טונקט זיך איין אין פערציג סאה וואסער, זיי זיי פארלירן קאנטעקט, זיי זיי זיי לויפן אוועק, זיי טרעפן נישט דעם מענטש. זיי קענען נישט האבן קיין אחיזה אינעם מענטש. וועגן דעם זאגט דער רבי אין ספר המידות אז מען זאל פרובירן צו האלטן די אטעם אונטער די וואסער ווילאנג מען קען, יעדער איינער, נאכאמאל, דארפסט נישט יעצט האבן אין דעם קיין קיין קיין קיין עה ספיקות, נאכאמאל, ס'איז נישט קיין הלכה, ס'איז א גוטע זאך. ווען א פערסאן גאוס אין מקוה, אלע מזיקים, דו ווייסט וויפיל וויפיל מזיקים האט א מענטש ארום זיך? האו מעני מזיקים איז אראונד עווערי פערסאן? איז א פסוק אין תהילים, יפול מצדך אלף, פראם די לעפט סייד הי העז טאוזענט, ורבבה מימינך און טען טאוזענט, פראם עווערי פערסאן, גאוס וויט די פערסאן, א מענטש גייט מיט מיט.

זייער דינע אש, ממש ווי מעל, ארומלייגן ארום די בעט, און צופרי וועט מען זעהן פוט סטעפס פון טשיקנס, ווייל די שדים האבן נישט קיין געהעריגע פיס, זיי האבן אזעלכע פיס ווי א טשיקן, לייגן נישט סתם אש, מורא'דיג דין דין דין, ווייל ס'איז א זייער דקות'דיג, ס'איז א רחניות'דיגע זאך, וועט מען זעהן. פוטסטעפס פון טשיקן ארום די בעט. וועגן דעם צו פרי פאר מען גייט אראפ פון בעט, דארט איז די פלאץ ווי די שדים קומען, דארף מען זיך גלייך אפגיסן נעגל וואסער, דעמאלטס פאלן זיי אלע אוועק, זיי גייען נישט מיט די מענטש. קען גלייך זען א בחור האט יראת שמים, גרייט זיך אן נעגל וואסער, גיסט זיך אפ נעגל וואסער, גייט ארויס פון בעט. שטייסט אויף אינמיטן די נאכט, גיסט זיך אפ נעגל וואסער, גיי ארויס פון בעט, גיי אין בית הכסא, גיי צוריק שלאפן. אין א טעפל איז דא גענוג פאר דריי מאל זיך צו וואשן נעגל וואסער, באמת. דארפסט נישט מורא האבן אז אויפשטיין צופרי נאכאמאל, דארפן וואשן נאכאמאל. אויב דו לייגסט זיך צוריק ווען ס'איז שוין טאג, דארף מען שוין נישט גיסן קיין נעגל וואסער. מ'גייט נישט אראפ אן נעגל וואסער. נאכדעם געבט די גמרא נאך א עצה. די גמרא זאגט דאס זאל מען נישט טון, ווייל אויב מ'וועט עס טון וועסטו זיך פארטשעפענען מיט זיי, וועסטו באקומען, וועלן זיי דיך שטראפן. און די גמרא פארציילט. נו ווער האט עס געטון? ווער קען ברכות? דו ברענגסט מיך א גמרא? שנעל, שנעל. גמרא פארזאגט מ'זאל נעמען א אייזן, א פייפ, א אייזענע פייפ, מאכן אויף דעם טרעדס, און פארשטאפן, מען זאל נעמען א שווארצע קאץ, וואס די מאמע איז געווען א שווארצע קאץ, מען זאל עס פארברענען, און מען זאל נעמען די אש אריינלייגן אינעם פייפ, און צומאכן שטארק, און שפעטער קוקן, ווי ער זאגט אז מען זאל עס נישט טון, ווייל אויב איינער האט עס געטון. מען זאל נעמען א שווארצע קאץ וואס די מאמע איז געווען א שווארצע קאץ, אויך א די עלטסטע קאץ, די ערשטע וואס איז געבוירן געווארן און די מאמע זאל אויך זיין א בכור, מען זאל עס פארברענען אין פייער, נעמען די די אש, אנפילן אויף איין אויג, איין אויג אנפילן און די איבעריגע לייגן אין א פייפ און גוט פארמאכן. און גוט צומאכן די מויל אז ער זאל נישט באקומען קיין אז נישט קיינער זאל זיך קענען שטראפן, פארציילט די גמרא ר' ביבי בר אביי האט עס געטון און ער איז געווארן קראנק, די שדים האבן אים קראנק געמאכט, נאכדעם די חכמים האבן געבעטן די אייבערשטער ער זאל ווערן אויסגעהיילט, ער איז געווארן אויסגעהיילט, זאגן די חזל אז ארום יעדע מענטש איז פול מיט מזיקים, וואס איז די עצה פטור צו ווערן פון דעם ליפא, וואס איז די עצה פטור צו ווערן פון דעם גיי אין מקווה, גייסט אין מקווה פארלירן זיי שייכות מיט דיר, פערציג סאה מען לייגט זיך אראפ אונטער די וואסער זיי לויפן אוועק דאס אליינס ברענגט שוין חן אויף א מענטש אז דער מענטש זאל זאל האבן א לעכטיגע צורה אז נישט קומט ער מיט מיט זיינע מיט זיינע דאס מאכט א מענטש פויל עס מאכט א מענטש בעצלות עס מאכט א מענטש נו דארפסט נאך א סימן די גמרא זאגט וואס איז די מעשה מיט די פיס האסט אמאל געהערט אזא זאך ווי בחורים פיס? הא? וויאזוי הייסט עס? פאנגוס? וואס קומט עס? זאגט די גמרא. הני כרעי דמנקפן, די פיס וואס ווערט הני כרעי דמנקפן מינייהו, ווייל ווען א מענטש וואקט, שטופט ער זיי, און ער דארף זיך, אזוי ווי א מענטש דארף זיך דורכשטופן צווישן טויזנטער מענטשן א גאנצן טאג, ער שטופט מענטשן. אויך איז דאס וואס מען זעט אז די אלע וואס זיצן מיט רעקלעך א גאנצן טאג, ווערט אויסגע אויסגע אויסגעריבן ביי די קארנער, זאגט די גמרא, הני מאני דרבנן דבלו, נו, כ'מיין א מענטש ארבעט, ווערט אים צעגאנגען די העמד אייזיק ווייל ער ארבעט, א מענטש זיצט אין בית מדרש, וואס ווערט אים עס צעגאנגען? מינייהו. נאך א זאך זאגט די גמרא, קומסט אמאל אריין צו א דרשה אין א בית מדרש, א מענטש פילט זיך, לאמיך ארויסגיין אביסל, ס'איז טו מאטש דא, ס'איז צושטופט. ווייל יעדער קומט אריין מיט זיינע מיט זיינע אזוי זאגט די גמרא קוק אריין ברכות דף ו' אונז ווייסן מיר וואס שטייט אין די גמרא ווער זאגט עס די אייבישטער יעדע ווארט אין די גמרא זאגט די אייבישטער וויאזוי קען מען פטור ווערן פון דעם נתנאל? מ'גייט אין מקווה צופרי גייט אין מקווה פארלירט ער זיין שייכות, די אייבערשטער העלפן אלעס וועט זיך אויסגענעם ווערן, גייטס ארום מיט א שמייכל, גייטס נישט ארום צובראכן, אז איינער דארף דיך נישט דארף איך דיך טויזנט מאל מער נישט, און די אלע בחורים וואס רעדן זיך איין, כ'ווייס איינער וועט מיר שוין שיקן א טעקסט מעסעדזש, אפשר באלד וועט מען מיך אנהייבן צו טעקסטן, אפשר איך באקום א טעקסט מעסעדזש פון א מיידל, ענטפער נישט צוריק, ס'איז שמוץ. וועסט דאך אזוי ליידן פון דעם נאכדעם ענטפער נישט צוריק, דיין שידוך דארף קומען אויף א וועג ווי דער אייבערשטער וועט עס ברענגען בדרך התורה, האו, היי, און און און וואס איז דיין נאמען? איינער שרייבט מיך וואס טוט זיך? פרעג אפילו נישט ווער ביסטו? איך קען דיך נישט וואס דארף איך דיך האבן? אז דארפסט זייער וויכטיג צוקומען צו מיר זאלסטו קומען צו מיר אין פערסאן איך וועל דיך טרעפן. אסאך מאל ס'דא מענטשן ער וויל מאכן נאך שטערקער ער שיקט א א ער וויל וויסן בכלל צו דער נאמבער ארבעט שיקט ער א טעות ער מאכט א מעסעדזש או למעשה ווען איך בין אנגעקומען איך בין געגאנגען דארט און ער ווארט איך זאל ענטפערן איטס א ראנג נאמבער ענטפער דאס אויך נישט. א נאמבער וואס דו קענסט נישט? וואס? מ'מוז זיין אזוי שטארק ביי זיך. הערסט? איך זע מענטשן וואס ווילן מיך ספופן. ווייסט וואס מיינט ספוף? ספוף. יו נאו וואט דיס מינס ספוף? ניין?

די ווייסט וואס כ'מיין צו זאגן? נו? אין די ערשטע יארן, די פערסט יערס פון ישיבה, איי העוו א לאט אוו, אסאך מענטשן האבן געוואלט שלעכטס טון, מען האט געקאלט אינמיטן די נאכט, מען האט געקאלט, סאו כ'קוק אויף די איי די, נו, איך קוק, צוויי פארטאגס, מיין מאמע קאלט, טראכט איך צו מיר, מיין מאמע קאלט?

זאל איך טראכטן אז איינע פון מיינע קינדער איז עפעס געשען? איך הייב נישט אויף. ענדיג ענדיג רינגען, איך קאל הצלה, איך פרעג כ'האב באקומען א קאל איינער ספופט? קיינער האט נישט געקאלט. פיין. די וועסט נישט אנקומען צו מיר. די וועסט נישט אנקומען צו מיר. האו אר יו? ווייסט ווער דו ביסט? איך פרעג דיך אפילו נישט ווער ביסטו? וועסט מיר ענטפערן איך הייס אזוי, וואס ווילסטו? איך בין נישט אינטערעסירט, און פארוואס נישט, אפשר ווילסטו נאר ארויסקומען מיט מיך, אפשר ווילסטו נאר איינמאל פארברענגען, און איך וויל דיך שיקן א מתנה פאר דיין געבורטסטאג. דוד'עלע, דיין שידוך וועט דיר אנקומען פון די אייבישטער. געב אכטונג, געב אכטונג, ליידער ליידער ס'דא פארדארבענע מיידלעך. וועט דיך נאכלויפן און דו ווי א נאר וועסטו נאכלויפן אזוי ווי שוין און נאכדעם וועסטו בלייבן אומגליקליך ווייל זי דארף דיך האבן. קענסט שוין דעם ראש ישיבה'ס דרשות? ווי א לאך אין קאפ. זי דארף א בירדעי פרעזענט פון דיך, זי דארף א לעפטאפ, זי דארף א אייפעד, זי דארף א. דאס איז די גאנצע. זי גייט פון בחור צו בחור. וואס איז די גאנצע מעשה? וואס? איז נישט אזוי? זייער אכטונג געבן. זייער אכטונג געבן. אויב דו ווילסט זייער שטארק, נו, שיק אונטער א שדכן, לאמיר עס מאכן געהעריג אויף א געהעריגע אופן. וועסט מיך נישט טעקסטן, חוץ פון דעם, ווייל דו קענסט ווערן ללעג ולקלס, ווייל ס'איז א בחור וואס זיצט אין בעק פון דיר אין בית מדרש. זייער אסאך מאל א בחור זיצט אין בעק פון דיר אין בית מדרש עפענט א אקאונט אויף אינסטעגרעם מיט א צווייטן נאמען מיט א צווייטן פיקטשער און ער וויל מאכן לצנות פון דיר ער'ט באלד גיין ווייזן קוק אן ער מיינט ער טעקסט מיט איינעם במילא די אלע זאכן לאז אפ. ווי קען ער דיך טרעפן? מעדזשעסי. איך טראכט נאך עפעס א מעדזשעסי? גארנישט אלעס מסודר. זיין זייער שטארק, הערסט דו, גיב אכטונג, גיב אכטונג. יא איך וויל מאכן א שידוך מיט דיר, וואס מאכן א שידוך? לאמיר נעמען א שדכן, נעמען א שדכן. ווייל נאכדעם ארויסצוקריכן פון א פלאנטער איז זייער שווער. ס'איז חרפות און בושות דיינע חברים וואס שמייכלען צו דיר אין בעק, דו ווייסט וואס איז מיט אים געווען זי האט אים אפגעלאזט ער האט איר אפגעלאזט זי האט שוין א צווייטן ווערסט די שטאטס נאר, די טאלק פון די טאון זיי ס'איז די ס'איז זייער נישט שיין לאז לאז אפ הערסט אייבערשטער'ט העלפן וועסט טרעפן א שידוך יו אנדערסטענד וואט איים סעינג? איף סאמאן קאלס יו, האו, האו אר יו, כ'האב געהערט פון דיר שיינע זאכן. איך מוז וויסן ווער ס'איז. און וואס וועט געשען אז וועסט נישט וויסן ווער ס'איז? ס'וועט נאר זיין גרינגער פאר דיר און געזונטער פאר דיר אפצולאזן די גאנצע זאך. יאסעלע פארשטייסט וואס איך רעד? קענסטו זיין שטארק? איך וויל נישט גארנישט, איך וויל נאר פלעין פרעגן ווער ביסטו און ווי האסטו מיין נאמען? נו, ביסט שוין אריין אין משא ומתן, ביסט שוין אריין אין טוען ונטען, דער רבי זאגט אל תכנס בטוען ונטען עם פתוייך, יא? ספר המידות, לערן ספר המידות, גיי נישט אריין אין טוען ונטען. לייבי פארשטייסט? ווען דו פארשטייסט נישט וואס מיינט לשון קודש. די קאנצעפט פון דעם, דער רבי זאגט, גיי נישט אריין אין קיין וויק, וואס? דיין שידוך וועט קומען פונעם אייבערשטן אויף א זויבערע אופן, וועסט זייער שיין חתונה האבן, זאלסט זיין זייער שטארק מיט דאווענען, לערנען תורה, תפילה, ביז דו פירסט דיך, ארבעטסט אביסל, ביסט אין ישיבה, גיי נישט לאז אפ.

ס'איז דא א באטן אויפן פאון טרעש? בלאק, דעליט, גענדיגט. אבער וואס איז די פרענד? פון ווי? ווי ווייסטו ווער איך בין? לאז אפ. ס'איז א קראנקע זאך. לאז. לאז אפ. כ'האף דו וועסט אננעמען וואס איך רעד צו דיר, יאסי. איך וויל דיך נישט מאכן דא פאר עפעס א דיין. איך וויל פלעין דו זאלסט האבן א שיינע לעבן. ראובן, דו הערסט וואס איך רעד צו דיר? וואס האב איך פון די גאנצע דרשה? דו זאלסט האבן א שיינע לעבן. סאו מיר גייען דאווענען מעריב.